אלרייט סאו איך וויל איך וויל רעדן וועגן עפעס א פראבלעם וואס איך האב וואס איך ווייס שוין א זייער לאנגע צייט וועגן די כאילו די מחלוקת און איך ווייס קיינמאל נישט פון וואס ס'רעדט זיך וואס וואט איז די וואס איז די פוינט בכלל פון די גאנצע זאך איך ווייס נישט איך ווייס יעצט יא אבער איך האב גענומען אפאר שעה טרייען אויסצוגעפינען און איך וועל ענק זאגן וואס איך האב געטרייט אויסצוגעפינען און ענק קען מיך העלפן מער נאכדעם קען מען זען אינעווייניג אביסל וואס די ראיות זענען און אזוי ווייטער וואס די סברא איז. סאו ס'איז דא א מחלוקת ידוע, למשל איך האב געברענגט אין די צווייטע דא די רמבן על התורה אין בראשית אין די צווייטע פרק ביי די פסוק ויפח באפיו נשמת חיים איף יו לוק אין די טאפ אוו די סעקאנד פעידזש און זעהן די קוואוטן די די מחלוקת און גלייך נאכדעם אויף צווייטע פעידזש שטייט זאגט ער די המתחכמים במחקר אז די רמבן האט איז געווען אזא כל בו'ניק אלעמאל ער וויל ברענגט סיי פשט, סיי דינגט זיך מיט רשי, מיט די מדרש, סיי סודות פון קבלה, סיי מחקר פון פילאזאפיע, ער וויל ער וויל קענען אלעס כולל זיין, ער איז אזא מענטש וואס גארנישט איז ביי אים זיכער, ער טראכט אפשר דאס איז ריכטיג אפשר יענץ איז ריכטיג, ס'איז זייער אינטערעסאנטע. שילוב די רמבן אלוועיס, מיר האבן שוין גערעדט אמאל וועגן דעם מיין איך עט לענגט. על כל פנים, סאו אין דעם פרק, סאו קודם למשל האט ער געזאגט על פי קבלה די פשט, איך גיי עס סקיפן יעצט ווייל איך פארשטיי עס נישט אדער איך קען עס נישט מסביר זיין אויף א סעקאנד. אבער נאכדעם האט ער פארציילט אז די מתחכמים כאילו איז דא אין דעם סיי א שטאך און סיי א כבוד, ווייסט, די מתחכמים, די אויבערחכמים וואס זיי טראכטן אליינס, זיי האבן, זיי האבן זיך געמוטשעט אויף דעם שאלה. ער, ס'איז אינטערעסאנט, און וואס איז זיין תירוץ? ער ווייסט אויך נישט די תירוץ, ס'איז פאני אביסל, כאילו ער ווייסט יא. עס איז א.

ער האט די שיטה, קיינער פארשטייט נישט עניוועיס, און מען מוטשעט זיך, מען זאגט, ס'איז שוין בעסער צו זאגן וואס שטייט אין פסוק ווי די אלע חכמות, די רמבן האט אביסל די בליק אבער, סאו איך מיין אז דאס איז די סיבה, אקעי דאס איז א זייטיגע הערה, ער ברענגט די מחלוקת, חלקו באדם, ער זאגט אז ס'דא דריי שיטות, איך ווייס נישט ווער האט צוגעשריבן די די מראה מקומות דא, אבער איך ווייס נישט ווי די דריי צוויי שיטות זענען, ערשטע שיטה איז אז א מענטש האט דריי נפשות. אקעי, דריי נפשות, סאולס, יא? וואס אונז רופן נשמות געווענליך אויף אונזער שפראך. דריי סארט נשמות, דריי נשמות אין יעדע מענטש, און ענק ווייסן שוין ווער זיי זענען, ער רעכנט זיי אויס, נפש הגדול כצומח, דאס הייסט ער וואקסט, גידול מיינט צו זאגן, כ'ווייס נישט פארוואס ס'שטייט נישט גידול, מסתמא צריך לומר גידול, יא? ער וואקסט, דער וואס וואקסט, דאס הייסט א מענטש איז א גוף וואס וואקסט, ער עסט און ער וואקסט און אזוי ווייטער. אדער מ'קען עס רופן נפש צומח אדער נפש הגדול. דער הגדול און דער וואקסעדיגער, יא? קען נאך צווייטע האט ער א נפש התנועה, איז עס, דאס איז וויאזוי ער ברענגט עס, נפש התנועה הייסט ס'רוקט זיך, ס'הייסט חוץ ער וואקסט, ער שטייט נישט אויף איין פלאץ אזוי ווי א, כ'ווייס, דא אזעלכע בהמות אדער ביימער, זיי שטייען נאר אויף איין פלאץ, נאר ער רוקט זיך, מ'האט גערעדט דא וועגן דעם, און דאס איז איינע פון די הבחנות פון א מענטש און א, פון א ענימעל און א פלענט, יא? פון א צומח און א חיה, א חיה רוקט זיך, ער קען ארום וואקן, ער רופט דאס נפש התנועה דער רמבן, און ער זאגט אז דער פסוק האט עס געברענגט, דער רמבן האט פריער מפרש געווען אזוי די פסוקים, ס'שטייט. די תוצא הארץ נפש חיה, האט די רמבן מסביר געווען דא שטייט נפש, אין די פשט הפסוק, יא, אויב מען קוקט אין פרשת בראשית אויב איך געדענק ריכטיג, כ'האב נישט יעצט נאכגעקוקט, איז נפש שטייט נאר אויף בהמות און מענטש, אינטערעסאנט, אין לשון התורה פון פרשת בראשית, נפש שטייט אויף מענטשן און אויף און אויף בהמות. שטייט נישט אויף צומח למשל, סאו די רמבן פארשטייט אז ווען ס'שטייט צומח ס'וואקסט, אין הכי נמי מ'קען עס רופן א נפש אז דו ווילסט, די תורה רופט עס נישט קיין נפש דאס איז זיכער, אבער ביי א בהמה למשל שטייט יא, שטייט ס'דא א נפש חיה, דאס הייסט נפש חיה, זאגט די רמבן דאס האט נישט קיין, מיינט נישט נשמה וואס א מענטש האט, ס'מיינט נפש התנועה, די נפש וואס די מענטש, ער זאגט אז דאס רעדט די פסוק דגים חיה כל הרומש די אלע בהמות אלע חיות אלע לעבעדיגע זאכן האבן די נפש, ס'שטייט אין פסוק אז זיי האבן א נפש, מפורשע פסוק אין בראשית. און די דריטע, דאס די, און א מענטש האט דאס אויך, ווייל א מענטש איז דאך סיי סיי ער וואקסט און סיי ער רוקט זיך. און די דריטע איז נפש המשכלת, דאס איז לשון הרמבן, די נפש וואס טראכט, יא, וואס פארשטייט, וואס טראכט, וואס ווייסט, אזעלכע סארט לשונות. דאס איז די דריטע, און דאס האט טאקע נאר א מענטש, דאס איז די לעוועל פון וואס איז מיוחד למענטש. און דאס איז שיטה א'. שיטה א' זאגט, יעדע מענטש האט, איז דריי מענטשן. ער איז א א פלענט, ער איז אויך האט, נישט נאר ער איז, דאס איז יעדער איינער מסכים אז ער טוט די אלע דריי זאכן, יא? לאמיר געדענקען, אבער עס האט דריי נפשות, דריי נפשות, דאס איז די לשון, ומהם יאמרו, ס'איז דא אנדערע וואס זאגן, כי זאת הנפש, די נפש, אשר באדם מפי עליון, אקעי, דא האט ער אריינגעלייגט זיין זיין פשט פריער, ער האט געזאגט אז ס'קומט פון פי עליון, איך ווייס נישט אויב דאס שטייט אין די אין די מהם יאמרו אין די רמבם וואס ער קוואוט, בה ימצאו שלש כוחות ורק היא יחידה, ס'הייסט, ס'איז דא אינטערעסאנטע מחלוקת, ס'איז אינטערעסאנט. כמעט אזוי ווי א סעמענטיק מחלוקת פאר דעם דאס איז מיין ערשטע שאלה וואס מען דארף וויסן וועגן דעם דא וואס זאגן אז ס'דא דריי נפשות איינער וואס וואקסט איינער וואס רוקט זיך און איינער וואס טראכט אנדערע זאגט ניין אוודאי ס'דא איין נפש ער רוקט זיך און ער טראכט און ער וואקסט. סאונדס לייק די סעים טינג אין דיפרענט ווארדס, אזוי מיין איך. כ'מיין אזוי מיין איך בהוה אמינא איך פרעג אזא קשיא, כ'מיין אסאך מענטשן הערן פון דעם און זיי ווייסן נישט וואס וויל ער בכלל, און ער ברענגט ראיות, קוק די נעקסטע שטיקל ער ברענגט ראיות, די פסוק איז משמע איין פלאץ אזוי איין פלאץ אזוי, ער גייט אהער און אהין די רמבן, וואס איז מער משמע אין די פסוקים וואס איז מער משמע אין די מאמרי חזל, אפשר ווען מ'וועט קוקן די ראיות וועט מען פארשטיין אביסל וואס למאי נפקא מינה וואס א חילוק ס'מאכט באמת די.

דאס איז די אין פשט איז די צוויי נקודות. אדער קען מען מסביר זיין, די אייבערשטער האט געמאכט א וואקסעדיגע זאך, אקעי, נאכדעם האט ער גענומען א חלק פון די וואקסעדיגע זאך, און זיי האבן שוין די תכונה, די טבע, די נפש אז זיי קענען וואקסן, און זיי אריינגעלייגט נוסף געווען א נפש חיה, א נפש התנועה. אבער קודם די זעלבע, אין אנדערע ווערטער די זעלבע פלענט פון נעכטן, פון ווען איז עס געווען דינסטאג, איז געווארן מיטוואך דאנערשטאג א בהמה, א לעבעדיגע זאך, נאכדעם די זעלבע בהמה,

האלט איך נישט פון נשמה בכלל אז מען דארף זיך מוטשען. רבונו ש. אדער קען מען זאגן, מען קען אזוי ליינען און ער טענה'ט אז דער אז דער דער אונקלוס, איך אפשר האב איך עס געמאכט אביסל צו עוואלושען, לעת עתה ער לערנט אזוי, ער פארשטייט די פסוק ויפח באפיו נשמת חיים, זאגט אונקלוס, קוק ער ברענגט אונקלוס זאגט, ויהי אדם לרוח ממללא, יא? און ער פארשטייט, וואס הייסט רוח ממללא? רוח ממללא איז אנדערש פון רוח הנפש החיה הרומשת, נפש החיה הרומשת איז א רוח. כ'מיין, רוח, ס'רוקט זיך, ס'הייסט וואס איז דער תפקיד פון די נפש, וואס איז א סארט נפש איז א רוקעדיגע, נאכדעם האט עס שוין גע און ווי דער מענטש זעט אויס דער מענטש האט שוין דאס געהאט, ער האט שוין געמאכט פריער, אפשר פאר די ויפח באפיו נשמת חיים איז ער שוין געווען א בהמה, צו עס איז געווען יענע בהמה אדער אנדערע בהמה דאס איז נישט די נפקא מינה, אבער עס איז געווען עפעס א תקופה, עפעס א טאג, עפעס א שעה, וואס איז געווען מענטש און עס איז געווען בהמות, שפעטער איז דער אייבישטער געקומען ויפח באפיו נשמת חיים, דערצו געלייגט נאך א שטיקל נפש, נאך א נפש, נישט א שטיקל, נאך א נפש, וואס דאס איז די נפש ה. רוח ממללא וואס מען רופט נפש מדברת, ער פארשטייט אז דיבור מיינט טראכטן, ס'מיינט נישט נאר רעדן, ס'מיינט טראכטן. אוי, איך ווייס נישט, איי ממש דאונט, איי טאקע דאונט נאו, ס'איז א גוטע הערה וואס ענק האבן געזאגט, איך האב נישט געטראכט וועגן דאס, איך ווייס נישט, איך קען טרייען צו זאגן די שיעור וואס כ'האב צוגעגרייט, אויך דאס קען איך קוים טון, ס'איז א גוטע, איך ווייס נישט אויב, ניין, ס'דא אידן וואס האלטן אזוי פון עוועלושן, ביסט גערעכט, ס'דא זיכער אידן וואס טראכטן אזוי פון עוועלושן. אבער ס'איז טאקע אינטערס. איים טרייענג טו טינק, איך בין נישט זיכער אויב מ'מער, ניין, איך בין נישט זיכער אויב ס'איז תלוי אויב אזוי, עס קען זיין מ'קען זאגן עוועלושן אויך מיט איין נפש, מ'דארף מעיין זיין ווייל מ'דארף דאך פארשטיין וואס מ'מיינט בכלל ווען מ'זאגט איין נפש, סאו פאר ביגינינג איך געב נאר א דוגמא אזויווי איין נפקא מינה, די רמב"ן קוקט צו אן עפעס אזוי אז די נפקא מינה איז אין די פשט, אנדערע ווערטער אויך איז מ'קען חוקר זיין, אבער כ'מיין ער וויל אריינלערנען אזוי אין פרשת בראשית, דאס פארטיילט פארציילט בעצם פרשת בראשית אז ס'איז קודם דא אזא נפש, נאכדעם האט אייבישטער צו צוגעלייגט נאך א נפש, נאך א נפש, דאס איז די סדר, און זעסט למשל די נעקסטע שטיקל אין רמב"ן ער זאגט.

וויאזוי האבן ספר יצירה אזוי שטייט דארט ספר יצירה געשיקט פאר ר' זירא און ר' זירא האט אים געזאגט האלא און נישט געענטפערט ער איז דאך א גולם ער קען נישט רעדן אינטערעסאנט א גולם קען נאר ער זעהט אויס ווי א מענטש אבער ער קען נישט רעדן האט ער געזאגט אה דו ביסט נישט קיין מענטש דו ביסט מן חבריא דיין מאן דארף האט דיך געמאכט גיי צוריק ווי דו ביסט געקומען פון תוב לעפרך

פארוואס? ווייל ער זאגט אזוי, זעהסט דאך, ס'קען זיין אין אנדערע ווערטער אזוי ווי איך האב יעצט מסביר געווען, לויט די ערשטע, די רמב"ן פארשטייט אז לויט שיטת השלוש נפשות, קען זיין א מענטש, א מענטש יא, וואס קען זיין א מענטש, אלעס זיין גוף טוט ער אלעס אזוי ווי א מענטש, חוץ אז ער קען נישט טראכטן, און וועגן דעם קען ער נישט רעדן, ווייל זיי פארשטיין. דאס איז נאך א חידוש, אבער ער פארשטייט אז רוח ממללא מיינט נישט ער קען רעדן, עס מיינט ער קען רעדן צו די זאך, רייט? ס'איז דא איינער וואס קען רעדן ווערטער. אינטעלעקט. עקזעקטלי, אסאך מאל זאגט מען א מענטש איז א מדבר, מיינט נישט אז ער קען רעדן, א פייגל, א פעראט קען אויך רעדן, ס'מיינט אז ער קען רעדן צו די זאך, ער קען זאגן ווערטער, ער קען טראכטן. רייט? סאו, און ער, דאס זעהסטו, ס'איז זייער אינטערעסאנט אז דער גולם קען טאקע נישט רעדן, דאס הייסט ער איז נישט עכט קיין מענטש, בעצם א חיה וואס זעהט אויס ווי א מענטש, ער איז אדם הראשון, פאר, ויפח באפיו נשמת חיים. ער איז דער בהמה מענטש, ער קען אלעס, ער קען זיך רע, ער קען, ער וואקסט, ער קען עסן, ער קען זיך רוקן, ער קען טון אלע די זאכן, אבער רעדן קען ער נישט, אין אנדערע ווערטער ער קען נישט טראכטן. סאו פון דעם זעט מען אז די גמרא האט געהאלטן אז עס איז נישט איין נפש, נאר עס איז דריי. לאמיר טרייען אביסל בעסער מסביר צו זיין די. ווייל ס'קען עקזיסטירן אזוי אן די צווייטע. נאר ס'קען אויך זיין אז ער קען מאכן א כח.
עקזעקטלי, עקזעקטלי. פרעגסט א גוטע קשיא, איך בין נישט זיכער אויב די ראיה איז אזוי גוט. נישט זיכער אז ס'איז אזא גוטע ראיה דאס אז ווייל דו קענסט דאך זאגן אין הכי נמי אז אזוי ווי קען דאך סאו סאו לאמיר לאמיר לאמיר טרייען אביסל אביסל ענטפערן די שאלה אפשר אביסל מסביר זיין הגם אין אפילו נאכדעם קען טאקע זיין איך בין נישט זיכער פארוואס די ראיה איז א גוטע ראיה ס'קען דאך מ'קען מפרש זיין די די גמרא אויך לויט די אנדערע שיטה אפשר אבער איך מיין ארויסצוברענגען וואס ער ברענגט ארויס איז אפשר אביסל בעסער אזוי לאמיר נאך אנדערע וועג פון עס זאגן לאמיר זאגן אזוי. און די שיטה פון דריי נפשות, דאס איז וואס ער מיינט, אנדערע ווערטער, איך וויל זאגן פלעין בעיסיק עברי טייטש, וואס מיינט עס ווען מען זאגט אז א מענטש, מען קען עס צעטיילן? יא, זעסט דאך אז א מענטש טוט פארשידענע זאכן, ער איז, אזוי ווי די לשון פון אריסטו איז געווען א לעבער, א מענטש לעבט, האבן מיר גערעדט פריער, אז נפש מיינט לעבט, ער לעבט, רייט? און וואס מיינט אז דו לעבסט? ס'מיינט פארשידענע אנדערע זאכן, לעבן מיינט צומח, ס'מיינט אויך תנועה, ס'מיינט אויך מדבר, ס'מיינט די אלע זאכן, יא? וועלכע מיינט אז דו לעבסט? אלעס, א פלאנט לעבט. עקזעקטלי, סאו מ'דארף פארשטיין צו ס'איז איין לעבן אדער ס'איז באמת דריי אנדערע זאכן. ס'האט עפעס, וואס מיין איך צו פרעגן ווען איך פרעג דאס? סאו וואס מיין איך צו פרעגן? וואס איך מיין צו פרעגן איז בעצם אויב די זאכן זענען תלוי זה בזה. אין אנדערע ווערטער, אונז האבן געלערנט, איך געדענק נישט אויב דו, מ'האבן געלערנט, ס'איז א בעיסיק וועג פון טראכטן וואס די ראשונים האבן, וואס די פילאסאפן האבן, ס'דא זאכן וואס זיי קענען זיין אן די צווייטע זאך, ס'דא זאכן וואס זיי קענען נישט זיין אן די צווייטע זאך, דאס הייסט נפרד אדער נבדל וואס אונז האבן געלערנט, דאס הייסט סעפרעט אדער עקסטער, ס'איז נאך א זאך, אין אנדערע ווערטער, וואס מיינט אז איך בין נאך א זאך, רייט? אונז האבן געלערנט וועגן דעם וועגן סובסטענס און עקסידענט, איך געדענק נישט, אבער למשל, למשל די בעיסיק משל איז אלעמאל, די הויכקייט, מיין סייז, ווי הויך איך בין, איז נישט קיין זאך, נישט קיין עקסטערע נפש, עקסטערע זאך חוץ פון מיך, רייט? ווייל איך איך בין זעקס פיס הויעך אדער וואטעווער ווי הויעך איך בין, ס'איז נישט דא זעקס פיס הויעך חוץ פון מיך. זיכער נישט לפי שיטת אריסטו. אבער מען פארשטייט עטליסט די איידיע. מיין זעקס פיס הויעך איז זיכער נישט, עקזיסטירט נישט עקסטער פון מיך. קיינער וועט נישט זאגן מען קען מאכן א מענטש וואס איז נאר זעקס פיס אן די מענטש, רייט? א מענטש אן זעקס פיס קען זיין אבער עס וועט זיין עפעס א אנדערע נומבער פון פיס. עפעס א נומבער אבער וואטעווער די נומבער פון די מענטש וויפיל פיס ער איז. א מענטש איז נישט געבינדן צו די סייז. ער איז נישט געבינדן צו סייז, די סייז איז געבינדן צו אים. מיט אנדערע ווערטער, לאמיר טרייען גלייך צוריק דזאמפן צו די משל פון די מעשה אין סנהדרין. אויב ס'וואלט געווע. אויב א מענטש, די צוויי נפשות פון א מענטש, דאס אז א מענטש קען טראכטן, דאס אז א מענטש קען רוקן זיך, זענען אזוי קאנעקטעד, אזוי ווי מיין סייז און מיין גוף, כאילו, וואס איך בין, וואלט די מעשה פון די גמרא נישט געמאכט סענס. ס'איז אזוי ווי דו פארציילסט רבא האט געמאכט א מענטש וואס איז נאר געווען זעקס פיס אבער ס'איז נישט געווען גארנישט אנדערש ווי איז די מענטש? ס'איז נישטא גארנישט רייט סאו דעט וואלט בין נאטינג. איך בין נאר מסביר א משל רייט. ס'איז א פיקטשער ס'איז נישט קיין מענטש ס'איז א שעיפ. ס'איז גארנישט דעט קענט עקזיסט. איך ווייס אז דאס איז א מאדנע זאך צו פארשטיין איך זאג נישט אז ס'איז אזוי פשוט ס'זאל זיין אזוי וועגן דעם האלטן מענטשן זיין אנדערש סאו איך בין נאר מסביר וואס ס'מיינט אויב ס'איז ריכטיג די אנדערע שיטה וואס זאגט אז ס'איז נאר דא איין נפש, קען מען נישט קיינמאל טרעפן איין שטיקל אן די צווייטע. א מענטשליכע שטיקל, מ'קען טרעפן א בהמה וואס האט נאר דאס איז אמת, אבער א מענטש, דא רעדט מען דאך פון רעדן פון די רייד פון די גמרא, אוודאי יעדער איינער ווייסט אז ס'דא בהמות וואס טראכטן נישט. אבער רבא האט נישט געמאכט קיין בהמה, די גמרא זאגט ער האט געמאכט א אדם, רייט? ברא גברא, האט געמאכט א מענטש. לויט די שיטת נפש אחת, די שיטה אז א מענטש איז איין זאך, וואס טוט דריי זאכן, מיינט דאס,

וואס מען מיינט. אויב די לויט דעם נעמען עס אויב אויב רבי זירא האט אים געזאגט האלאו איז ער טאקע געווארן צוריק אויס רבי זירא האט אים געהרג'עט רייט און געווען א ער געווען א גזע א גברא וואס האט נישט די כח הדיבור וואס האט נישט וואס האט ניין עקזעקטלי סאו ס'מוז זיין צוויי אויב ס'איז איינס אנדערע ווערטער אויב א מענטש און ס'דא א אנדערע שיטה די שיטה וואס זאגט אז א מענטש האט נאר איין נפש וואס די שיטה זאגט. ס'איז א שאלה דא טאמער רופסטו אים אן פון איין זייט א גברא.
א אדם. עקזעקטלי. דעמאלטס האט ער יא געקענט, דעמאלטס ער אין א. מצד אחד איז ער א אדם, מצד שני קען ער, האט ער נישט די איין זאך וואס א מענטש טוט, רייט? סאו ער איז א האלבע אדם, מען איז מסכים אז ער איז א האלבע אדם, יעדער איינער איז מסכים אז ער איז א האלבע מענטש, שאלה איז נאר צו ער קען בכלל עקזיסטירן אלס א האלבע מענטש, אדער איז ער א בהמה. לויט די שיטה, די רמב"ם'ס שיטה בעצם, וואס א, עס איז נאר דא איין נפש, איז ער נישט קיין גברא בכלל, ס'מאכט נישט סענס אז ס'זאל זיין אזא מין מציאות, אזא מין ישות, אזא מין בריאה, וואס איז א מענטש נאר אן טראכטן. און זעלבע וועג ווי עס מאכט נישט סענס צו זיין א מענטש וואס אן אן וואקסן, רייט? שטעל דיך פאר פארקערט פארשטייסטו יא, יא? לאמיר גיין גיין בעקווארדס ס'איז די גאנצע וועג פארשטיין, רייט? שטעל דיך פאר איך זאג אז א מענטש איז דריי זאכן, מיר מאכן אז מ'קען מאכן א גרעסערע ליסט, לאמיר זאגן א מענטש איז דריי זאכן, רייט? ער וואקסט, ער רוקט זיך, און ער טראכט, אקעי? ער רעדט, טראכט, יא? אויב איך וועל טרעפן עפעס א בריאה וואס ער רעדט נאר, ער רוקט זיך נישט, איז ער א מענטש? לכאורה איז ער א מלאך.

סאו, אדער א אנדערע, א אנדערע וועג וועט מען זאגן, איך וויל, איך וויל פארשטיין אביסל נאך א, נאך אן אה כאילו נפקא מינה וואס וועט זיין פון די, פון די זאך, איז אז די דריי נפשות, למשל וואס געשעט ווען א מענטש שטארבט? אדער פאר ער איז געבוירן געווארן, אדער ווען ער לעבט נאך אויך, איך ווייס נישט. ווען איז ער נישט קיין מענטש? ווענד זיך, אה, באט ווענד זיך, יעצט גייסטו צוריק, אונז האבן גערעדט, אונז האבן געזאגט אז ער איז נישט קיין מענטש, אבער דאס ווענד זיך בעצם אויף די שאלה, ס'ווענד זיך אויב מ'טראכט פון א מענטש אלס דריי נפשות, רייט? ס'הייסט דא, דאס איז דאך פשוט אז די נפש המשכלת שטארבט נישט.

מיין הארץ קלאפט, ס'קלאפט נישט, די לייף עקזיסטירט מער נישט, נישט ס'איז, מ'לייגט עס אפילו נישט אין קבר, דזשאסט טו בי קלער, מ'לייגט עס אפילו נישט אין קבר, און וואס מ'לייגט אין קבר איז נאך גוט, ס'בלייבט נאך אביסל ביינער, מ'קען מאכן פון דעם תחיית המתים און כ'ווייס נישט וואס, ס'בלייבט עפעס, די אנדערע זאך דזשאסט סטאפס עקזיסטינג, מ'קען מחוקק זיין אפשר בלייבט עס אביסל ווייל ער ווערט אפילו, וואטעווער, אבער מער ווייניגער ס'סטאפט. ס'עקזיסטירט נישט. מה שאין כן, אז דו זאגסט א מענטש האט געטראכט, אדער ער האט פארשטאנען, אדער געוואוסט, איך זע נישט אז ס'סטאפט וויסן. אזוי ווי איך זאג, וויסן איז נישט קיין סייד עפעקט פון א מח אפילו. וויסן איז א זאך, וואס גראדע איז עס אין א מענטש'ס מח אויך. אבער ס'נישט קיין סייד עפעקט פון דעם, ס'נישט קיין, ס'נישט דאס וואס די מח רוקט זיך. נישט דאס מיינט טראכטן. טראכטן מיינט נישט אז מיין מח רוקט זיך. טראכטן מיינט אז איך פארשטיי עפעס אין די וועלט, אוטסייד אוו מי, רייט? דעטס וואט טינקינג מינס, בעיסיקלי, רייט? לעבן, אין די סענס אז מיין הארץ קלאפט מיינט אז עפעס אין מיך קלאפט, טראכטן מיינט נישט אז עפעס אין מיך טראכט, טראכטן מיינט אז דו איך פארשטיי עפעס אין די וועלט, און די פארשטאנד קלאפט. כלי, יו קוד סעי דעט, נישט, ס'איז פארקערט, דאס וואס אונז ווייסן איז דאך נאר א סימן, אוודאי ווען א מענטש קען וויסן עפעס אן זאגן. יו נאו יורסעלף, רייט? אין הכי נמי, א טויטע מענטש רעדט נישט, אבער ער רעדט נאך און זיין מח רעדט נאך. יו דאנט נאו, באט ס'קען זיין נאך אז ער טראכט. עקזעקטלי. לעטס סעי, אויב די פשט איז, אויב מ'וויל עכט מאכן א שיעור אויף דעם, אם ירצה השם. אם ירצה השם. איך וויל זייער שטארק זאגן, אויב זאכן זענען נישט קלאר, קען מען, ווי כ'האב געזאגט לעצטע שיעור. מ'דארף זיי נישט גלייבן. ס'וועט ווערן א, ס'דא, ס'דא, איך האב, ס'דא א הסבר אויף דעם, אבער.

די ערשטע טאג דארט איז אדם הראשון געווען אן א די דריטע נשמה אן קיין נפש א. ער געווען א אדרבה אדרבה א קי. געווען אזויווי א קי. אדער פאר אפאר מיליאן יאר פון עוואלושן אזוי ווי דיי סעי. עקזעקטלי. מ'קען זאגן אפילו אזוי. אדער ווי ס'קען זיין א גולם וואס ער איז א מענטש, אלע בחינות מענטש, חוץ פון די בחינה פון די נפש נפש משכלת. אדער עס קען זיין א טויטע מענטש וואס זיין נפש משכלת גייט אוועק אין הימל, איך ווייס נישט ווי עס וועט גיין צווישן די מלאכים אזויווי רב סעדיה גאון האט געזאגט, אדער צווישן די שטערן, סארי, אבער זיין אנדערע נפש גייט נערגעץ נישט, ער סטאפט. דעטס אנאדער וועי אוו סעיאינג די סעים טינג, אר סימילער תוצאה פון די זעלבע זאך, סאו אין א געוויסע זין. די שאלה צי ס'איז עקסטערע דריי נפשות איז באמת א שאלה ווי אזוי ס'זעהט אויס דאס וואס א מענטש שטארבט נישט. מ'קען עס זאגן אסאך וועגן אדער דאס וואס א מענטש בלייבט נאכן שטארבן. לפחות איין וועג עס צו פארשטיין איז צו זאגן אז דער גוף, דער נפש הבהמית, שטארבט. כ'ווייס, ביי די וועי, כ'ווייס נישט, איך כאפ יעצט אז איך ווייס נישט די תירוץ, די פשוטע תירוץ פון די שאלה, איך ווייס נישט, איינער פון ענק ווייסן? מ'רעדט אין אלע חסידישע ספרים, כ'מיין די תניא זאגט דאס יא, א מענטש האט צוויי נשמות, א נפש אלוקית. ער איז אינגאנצן אויף די זייט פון צוויי נשמות רייט, נפש אלוקית, אדער וויטש איז אנאדער ווארד פאר נפש השכלית מער ווייניגער, אפשר אביסל מער, אבער נפש הבהמית, יא, יעצט וואס, און דאס איז די מלחמה, און די אלע, כ'קען רעדן וועגן די מלחמה אפשר אין א מינוט, יא, סאו וואס געשעט ווען מען שטארבט, וועלכער שטארבט? די נפש אלוקית שטארבט נישט, רייט? נפש הבהמית שטארבט, און וואס געשעט מיט דאס? וואס זאגט די תניא? וואס גלייבן אלע חסידישע אידן?

ס'קומט אויס א אנדערע וועג פון עס פארשטיין, למשל בפשטות למשל האט מען געזאגט אזוי האט מיך איינער געזאגט איינמאל א חברותא איז האט ער אזוי מפרש געווען איך ווייס נישט אויב ער איז אינגאנצן גערעכט אז למשל לויט די שיטה מ'גייט זעהן עס איז נישט אזוי פשוט אבער למשל לויט די שיטה אז ס'דא דריי נפשות עס קען זיין פשוט אז איין נפש נפש אדער צוויי אדער איינס פון זיי שטארבט אדער בלייבט אין קבר, די מקובלים זאגן אזעלכע זאכן, מען רעגט זיך אויף, וואס איז אין קבר, למשל אריזל פרעגט א קשיא, א מענטש גייט, מען גייט צו צדיק קברי צדיקים, די אריזל איז למשל דארט לויט די אלע מקובלים און לויט שיטה פון די דריי נפשות, ער זאגט למשל אזעלכע זאכן, מען גייט צו קברי צדיקים, וואטס די פוינט, די צדיק ליגט, זיין ביינער ליגן דארט זייער שיין, אבער דער מענטש איז דאך נישט דארט, זיין נשמה איז דאך נישט דארט, ווי איז זיין נשמה, גיי ווייס, נישט אינטער דער קוה ערגעץ, איז וואס גייסטו צו זיין קבר בכלל, זאגט דער אריזל ניין, דאס דארפסט וויסן, אז. טאקע איז דא א באנטש פון לעוועלס פון נשמה, מען זעט עס לעוועלס פון נשמה באט איטס ריעלי דיפרענט נפשמות, והראיה זיי קענען זיין אין אנדערע פלעצער, רייט? סאו די נפש המשכלת איז אויך מער ווי איינס? ניין, ניין, ניין, ער פארשטייט אז די נפש הבהמית, פארט אוו די נפש הבהמית, קען סטעי, והראיה, ער טראכט אזוי, והראיה די ביינער עקזיסטירן נאך, וואס האלט צוזאם די ביינער, איז אויך עפעס א געוויסע רוקט זיך נישט אבער עקזיסטס.

ס'ווערט נישט אינגאנצן דא, ס'ווערט נישט אויס זירא. סאו אגעין, ער וואלט געטראכט. נפש המשכלת איז א חלק איין פון דער תלותיות די נפש די ניין! די נפש המשכלת איז די חלק וואס ער רופט נשמה למשל אין אריזל, נפש רוח נשמה וואטעווער, בלע איז נישט דא, ס'איז בכלל נישט דא, ס'איז אין הימל, ס'געגאנגען ס'גייט לערנט תורה מיט מיט משה רבינו, איז נישט ביים קבר, וואס איז ביים קבר? א אנדערע פארט פון די נפש וואס אויך א מענטש, ס'איז אויך פארט פון די מענטש.

יא, באט ס'איז נישט קיין חילוק די פרטים, ס'איז נישט ס'איז איינס פאר דעם, יא, אר סאמטינג לייק דעט, יא, איי טינק איט וואלט בי וואן ביפאר דעט, באט דאס וואלט געווען פארט פון די, ווייל די די, מ'דארף פארשטיין וויאזוי ער פארשטייט אפשר אביסל אנדערש נפש אבער עפעס א פארט בלייבט, ווייל ס'רוקט ס'עקזיסטירט נאך, ס'נישט נאר ס'עקזיסטירט, ס'עקזיסטירט אין א געוויסע וועג, ס'איז א סקעלעטאן פון א מענטש, רייט? וואס איז עפעס? עס איז דא עפעס א שטיקל נפש, אין אנדערע ווערטער א שטיקל פון דער צדיק'ס נפש, נישט סתם א ביין, עס איז זיינס, עס איז פארט פון אים, אבער ער איז אסאך זאכן, א מענטש איז אסאך זאכן, אין אנדערע ווערטער, אין אריזל למשל, ס'קען זיין א מענטש זאל האבן א גלגול, זיין צוויי נפש א רוח, וואטעווער, ער רופט עס נפש רוח נשמה, יא? זאגט ער וואס די מקובלים די מקובלים זאגן אזעלכע זאכן ס'קען זיין א מענטש איז איין שטיקל נפש קומט איז א גלגול פון דעם די אנדערע איז א גלגול פון יענעם פאר דעם דיין דיין גוף איז אזוי און דיין נשמה דיין רצון איז אזוי וואטעווער פארשידענע זאכן אנדערע ווערטער ס'איז אינגאנצן אנדערע זאכן.

כ'מאך טריי צו מאכן איין זאך אז די מעשה בראשית האט קען זיין קודם דאס וואס זאגט א גולם קען זיין וואס זאגט ווען מ'שטארבט קען זיין איינס גייט דא און איינס גייט איינס גייט אין די מקובלים א איינס גייט אין ווי אזוי הייסט עס גן עדן העליון איינס גייט אין גן התחתון זיי קענען זיך צאם גראדע דא אויף די וועלט זענען זיי אלע צוזאמען אויך נישט אלעמאל אמאל פיל איך זיך אביסל אביסל פון מיך איז דארט כ'ווייס נישט אבער געווענליך זענען זיי צוזאמען אבער זיי מוזן נישט זיין צוזאמען. פונקט זענען זיי צוזאמען אין איין אין איין גוף דא אין דעם צימער, האופפולי באט נישט אלעמאל ס'קען מ'קען מ'קען שיקן איינער דא איינער דארט איז א סעפערעט טינג איטס אנאדער טינג א פערדע נפקא מינה אדער א פערדע וויכטיגע נפקא מינה וואס קומט ארויס אדער אגעין דיס איז דזשאסט טו טריי טו עקספלעין וואט איטס אבאוט איז אז ס'איז ידוע ביי יעדע איינער וואס איז אמאל געווען א בשר ודם אז מענטשן זענען נישט קאנסיסטענט, רייט? אלטע פראבלעם. נישט קאנסיסטענט. נישט קאוהערענט, יא? אזוי ווי די תניא מוטשעט זיך. וועם האב איך ליב? איך האב ליב די אייבערשטער אדער איך האב ליב קענדיס? וואטעווער, קענדיס איז א שיינע ווארט, יא? כ'מיין נישט קענדיס. וועלכע? ס'איז לכאורה א סתירה. ס'איז דאך לומדיש איז א סתירה. א מענטש האט, וואס האסטו עכט ליב? איין זאך אדער די צווייטע זאך? ממש מענטשן מוטשען זיך אין די סתירה, אבער דאס איז א פילאסאפישע פראבלעם. ניין, אין אבראד, וואס איז די, ווייסט וואס די קענסט זאגן וואס איז די מערסטע וויכטיגסטע זאך? מעיבי איך וועל זאגן א בעסערע ווארט, וואס איז די מערסטע וויכטיגסטע זאך? אויב די, אויב צו, אויב די דינען די אייבערשטן איז די מערסטע וויכטיגסטע זאך, איז דאך פשוט אז ס'איז וויכטיגער ווי צו שלאפן, צו גיין אין מנין, די צייט איז וויכטיגער ווי צו שלאפן. דאס איז בעיסיק לאגיק, רייט? למעשה פירט מען זיך נישט אזוי, יא? ווען פרעגסט מיך זאג איך אוודאי, דאס איז שוין וויכטיגער, למעשה שלאף איך ביים דאווענען. עס איז בעיס בעיסיק קאנטראדיקשאן, עס מאכט נישט קיין סענס, ס'איז נישטא גארנישט אין די וועלט וואס ארבעט אזוי, כ'מיין אונז זענען זייער צוגעוואוינט, ס'איז א עכטע פילאזאפיקעל קוועשאן, פלעיטא און אריסטאל האבן זיך אלע געמוטשעט מיט די שאלה, עס איז נישט אזוי, איך זאג עס אויך אין א זייער בעיסיק וועג, יא, עס איז ממש א סתירה, וויאזוי קען זיין אז מענטשן ווילן איין זאך און טוהן א צווייטע זאך, דאזענט מעיק עני סענס, ס'דא מענטשן וואס זאגן ניין דו ווילסט נישט, אקעי.

דו האסט מיינט נישט געלערנט גענוג תניא זיי. קיצור מען דארף מאכן א שיעור תניא. איך זאל מאכן די שיעור? ניין, גיי צו ליובאוויטש און זאלסט פרעגן. וואס א מין וועג איז דאס? די תניא זאגט אז וואס זאגט ער? אז אז זעהסט דאך אז יעדע איד גייט, ער זאגט אזוי, איך בין, איך ווייס נישט אויב ס'איז די מציאות אזוי אבער אזוי זאגט ער, אין אנדערע ווערטער ווען דו פרעגסט מיך אדער רוב רוב אידן, אזוי נעמט ער אן רוב פרומע אידן, אז ווען די גוי וועט קומען דיך דיך הייסן אריינווארפן אין קאלך אויוון אויב נישט דינסט עבודה זרה, וועסט דיך אריינווארפן, ס'איז דאך מסירות נפש, ער ברענגט דאך ראיות, זעסט דאך אז אסאך פשוטע אידן זיך מוסר נפש, נישט נארמאל, אבער דאס איז נישט די ראיה פון די מעשה, רוב מענטשן דעט יו עסק דעם דעטס וואט דעי ענסער, ס'איז דאך פשוט, גרויסע בעל מסירות נפש וואס דו ביסט, אבער פופצן צוויי מינוט, אהה מסירות נפש ארבעט שוין נישט, רייט? דאס איז עפעס א קשיא, ס'איז עפעס א לומדישע קשיא, א גמרא קשיא, רייט? סאו אויף מענטשן איז עס נישט קיין קשיא, מענטשן דאנט ווארק לייק דעט, באט הו גיוו א קשיא? וואס וואס וואטס גאואינג אן מיט דיס פיפל וואס ארבעטן עפעס מורא'דיג אומלאגיש ס'מאכט נישט קיין סענס נישט דא קיין איין זאך אין די וועלט וואס ארבעט אזוי לאמיר טרייען צו פארשטיין טבע אונז טראכטן טבע יא מ'האט גערעדט אמאל וועגן דעם יא אלע שטיינער פאלן אלעמאל סטרעיט אראפ אקעי היינט איז דא גראוויטי באט וואטעווער זיי פאלן סטרעיט אראפ אדער גייען וואטעווער זיי ווילן גיין נישט קאנפליקטן זיי האבן נישט קיין קאנפליקט קאנפליקטס נעיטשור האט קיינמאל נישט קיין קאנפליקט צוויי נעיטשורס קענען האבן קאנפליקט איין זאך ער טוט אלעמאל חק נתן ולא יעבור שטייט אין די תהלים, יא ער טוט אלעס, ער מאכט נישט קיין מיסטעיקס, ער האט נישט קיין וויאזוי רופט מען עס, חיבוטי הנפש, יא יסורי הנפש, איך וויל אזוי, איך וויל דעם, ער טוט וואס, און דער מענטש, נאך דעם איך האב נישט קיינמאל געהערט קיין קי זאל נישט וויסן וואס זיי טוען, אפילו בהמות האבן נישט די פראבלעם, מענטשן האבן זענען זייער מאדנע, ס'איז עפעס צריך עיון, סאו יעצט. איינע פון די וועגן צו ענטפערן די קשיא, און פלעטו האט געזאגט די תירוץ, און די תניא זאגט די זעלבע תירוץ, און אזוי ווייטער, איז צו זאגן אז עס איז א תירוץ, יש לומר שאין אדם אחד אלא שני אנשים, די תניא זאגט ממש כמעט די לשון, עס איז נישט צוויי, עס איז נישט איין מענטש, דו מיינסט אז עס איז דא איין מענטש ווען עס איז א מאדנע צוחישטע בריאה, א טאג וויל ער דאס, א טאג וויל ער יענץ, יש לומר, הייבט זיך נישט אן, עס איז נישט איין מענטש, עס איז צוויי מענטשן, איינס זעט אויס ווי איין מענטש, צוויי נפשות, ס'איז דא א נפש בהמית, וואס האט ליב צו פרעסן.

איך האב געזאגט אז אלעס פאלט סטרעיט, אבער אמאל א זאך באונסט, וואס איז די פשט? ס'דא עפעס א כח וואס מאכט עס באונסן? ס'איז ערגעץ פון איינער געווינט צו די ענד, ס'איז דא עפעס, ס'איז דא אזא ז, און ס'איז נישט צוויי כוחות, ס'איז נישט איין זאך, רייט? נישט איין טבע, צוויי טבע וואס שלאגן זיך, אמאל מ, די בוים שלאגט זיך מיט די פענס, און צום סוף געווינט אדער די פענס פאלט אראפ אדער די בוים, יא? ס'איז נישט, דאס איז די בעיסיק.

אז דאס מאכט נישט קיין סענס, און איך וויל אביסל אויב איך קען אביסל רעדן אין וועלכע וועג ס'מאכט נישט קיין סענס, און אונז קוקן אונז גייטס צוריק, און דאס איז באמת אונז זענען דאך אמת'דיג א רמב ם שיעור, סאו אונז קוקן אין רמב ם, און דער רמב ם שרייבט א מוסר ספר, דא דאס איז באמת זיין קאנטעקסט מער ווייניגער, אז ער שרייבט א מוסר ספר, איך מיין מוסר איז אויך נישט אזא גוטע ווארט, אבער שמונה פרקים איז דער רמב ם'ס ספר פון עטיקס, יא ער האט פרובירט צו מסביר זיין אז פרקי אבות איז א וועג צו זיין א מענטש, ס'איז דער עיקר וועג צו זיין א מענטש, ס'איז דער ערשטער לעוועל, תיקון המידות, און ממילא דארף ער מסביר זיין וואס איז א מענטש, וויאזוי מ'זאל זיין א מענטש, יא, דאס איז די מער ווייניגער די הקדמה פון שמונה פרקים, און ער זאגט דא, די ערשטע ערשטע ליין וואס ער הייבט אן, דע כי נפש האדם נפש אחת, א מענטש איז איין זאך, נאר ולה פעולות רבות חלוקות, ס'טוט אסאך זאכן, נאכדעם גייט ער ווייטער, ער זאגט, אמאל האסטו געהערט אז מענטשן זאגן אז מענטשן האבן דריי נפשות, ער זאגט זיי האבן פשוט צומישט, זיי האבן געהערט מ'זאגט פעולות, אז מ'טוט פארשידענע עקטיוויטיס, אנדערע זאכן, האבן זיי געמיינט, אז ס'דא נפשות רבות, און ס'דא אסאך מענטשן מיינען דאס, די רופאים אלע מיינען דאס, ער מיינט גאלען און היפאקראטעס און זענען אלע געגאנגען מיט לעיבעלס ס'דא דריי נפשות זאגט ער אין זיין ספר וועסטו זעהן ס'שטייט אזוי, ער האט פשוט צומישט, ער האט געהערט מ'זאגט אז ס'דא אקטיוויטיס און ער האט נישט פארשטאנען די חילוק, ס'הייסט נישט אמת'דיג נישט פארשטאנען אבער דאס איז די, נאך אין אנדערע ווערטער די רמב ם מיינט צו זאגן איך קען אויכעט אמאל הערן, איך גיי אויכעט זאגן אז א מענטש האט חל אנדערע זאכן, איך בין נישט מחולק אז ס'דא אנדערע זאכן וואס א מענטש טוט, נאר כ'בין יא מחולק אז ס'זענען אנדערע מענטשן, דאס איז נארישקייטן. און נאך א טעות וואס דו קענסט מאכן, אמאל הערסטו, דאס איז איין טעות, אבער פארקערט אויך א ענליכע טעות קענסטו הערן, אמאל פעמים רופט מען עס כוחות אדער חלקים, צוויי ווערטער, נאך צוויי ווערטער, ס'איז דא איין ווארט נאך נפשות, דאס איז נישט ריכטיג, ס'מיינט נאר אנדערע פעולות, ס'איז דא נאך א ווארט וואס איז אויך נישט ריכטיג, אמאל זאגט מען, דער רמב ם אליינס זאגט עס אמאל, איך האב געזען אפילו מענטשן דא פרעגן א סתירה, במקום אחר אמר רבינו, און ס'איז אזא מין נארישע זאך צו פרעגן א סתירה, ער איז דאך אליינס מסביר, אמאל רופט מען עס אזוי אבער ס'מיינט נישט, סאו וואס פרעגסטו א קשיא אז איך זאג יא, איך בין מסביר וואס איך מיין די אנדערע מאל, ווערי סילי טו ענסער דיס קיינד אוו קוועשאנס. אמאל רופט מען עס אדער א כח, דאס הייסט א פאוער ער האט פארשידענע כוחות, ער האט די עביליטי צו טון דאס, אן אנדערע עביליטי צו טון אנדערס, אדער חלקים.